מען האלט אויף ס' ב' דריי שורות פון אויבן, זאגט די גמרא העיד ר' יוסי בן המשולם משום ר' יוחנן אחיו שאמר משום ר' אלעזר בן חסמא, אין עושין חלת עם הארץ בטהרה, דאס הייסט אזוי, עם הארץ האט א טייג און ער גיט עס צו א חבר אז ער זאל מפריש זיין חלה און ער זאגט אים אן אז זאלסט מאכן זיכער ווען ביסט מפריש חלה מאך זיכער אז טוסט אלץ בטהרה איך וויל נישט ס'זאל ווערן טמא. איז די הלכה איז מען טאר עס נישט טון לא ישמע לו, פארוואס? זאגט רש י ווייל די עיסה איז דאך זיכער נטמא געווארן ביד א עם הארץ, ווייל די עם הארץ איז דאך נישט נזהר בטומאה, ער האט דאך געהאט די עיסה וואס איז מוכשר לקבל טומאה, האט ער זיכער שוין מטמא געווען די עיסה, איז ממילא ווען די חבר וועט מפריש זיין דא חלה, וועט עס זיין חלה טמאה, די כהן וועט אבער מיינען וויבאלד ס'קומט דורך א חבר מסתמא איז דאס חלה טהורה, ער וועט עס עסן און האט עובר געווען אויף די איסור עסן חלה טמאה, איז וועגן דעם אין עושין חלת עם הארץ בטהרה, אבל עושין עיסת חוליו בטהרה, דאס יא, טאמער די עם הארץ גיט פאר די חבר די מעהל מיט די וואסער קען די חבר מאכן די גאנצע עיסה פון אנהייב, פון די התחלת עיסה קען ער מאכן די עיסה, ער מאכט עס בטהרה ממילא איז די עיסה קיינמאל נישט נטמא געווארן, און נאכדעם ונוטל הימנה כדי חלה, די חבר איז נאכדעם מפריש חלה, און ס'איז חלה טהורה.

פשטות מיינט אז עס איז געמאכט פון עור, תוס' זאגט ס'איז א פשוטע כלי עץ, אבער על כל פנים סיי לויט תוס' און סיי לויט רש י די נקודה איז אז די כלים זענען נישט מקבל טומאה, און בנוסף על זה זאגט רש י ס'איז נישט נארמאל אריינצולייגען אין די כלים אן עיסה, ממילא ס'איז ס'איז דא א היכר אז ס'איז נישט די נארמאלע שטייגער אריינצולייגען א טייג אין אזא סארט כלי, איז די חבר גייט ער לייגט ער איז מפריש די חלה וואס איז טהור ער לייגט עס אריין אין די סארט כלי, וכשבא עם הארץ ליטול ווען די עם הארץ קומט אפנעמען זיינע זאכן נוטל את שתיהן נעמט ער סיי די עיסה און סיי די חלה וכהאי גוונא ואינו חושש מ'דארף נישט חושש זיין שפעטער אז די עם הארץ וועט אנרירן דא די חלה און וועט עס מטמא זיין. איז נאכאמאל דא רעדט זיך דא אין די ברייתא א הלכה אז עם הארץ קען געבן פאר א גבל א גבל איז איינער וואס מאכט טייג דאס איז זיין פרנסה ער איז א חבר ער קען אים געבן א טייג צו מאכן פון אנהייב אבער ער קען אים נישט געבן א פארטיגע טייג און זאגן אז ער זאל מפריש זיין די חלה ווייל דארטן איז א פראבלעם וואס מ'נעמט שוין אן אז די טייג איז נטמע. אן ענליכע דין שטייט ואין עושין תרומת זיתיו בטהרה. עם הארץ קען נישט געבן פאר א חבר, א חבר, דא רעדט מען א חבר וואס זיין פרנסה איז ער מאכט אויל, ער צעקוועטשט זיתים און ער מאכט פון דעם אויל. ער האט א בית הבד א פרעס און דארטן מאכט מען אויל איז אין עושין תרומת זיתיו בטהרה ער קען נישט געבן די זיתים וואס זענען שוין געווען במעטן וואס מיינט מעטן די דרך ווי מען פלעגט מאכן אויל געווען מען פלעגט ערשט נעמען די אלע זיתים אריינלייגן אין א גאר גרויסע כלי וואס הייסט א מעטן דארטן פלעגט עס זיצן ביז ס'פלעגט ווערן ווייך און בשעת ס'איז דארטן געזעסן איז עס געווארן ווייך און ס'פלעגט אסאך מאל צופלאצן אויל פלעגט ארויסטראפן פון די זיתים און די אלע אנדערע זיתים זענען געווארן נאס פון די אויל ממילא זענען געווארן מוכשר לקבל טומאה. נאכדעם האט מען גענומען די אלע זיתים פון די מעטן און האט עס אריינגעגאסן אין די בית הבד אין די פרעס און נאכדעם האט מען עס געפרעסט צו מאכן אויל. איז די הלכה איז אין עושין תרומת זיתיו בטהרה, די חבר קען נישט אננעמען פון די עם הארץ די זיתים נאך זענען געזעסן אין די מעטן כדי צו פרעסן און מאכן פון דעם אויל. דאס הייסט די עם הארץ וויל אז ער זאל מאכן פון דעם די אויל און מפריש זיין תרומה. דאס קען מען נישט, ווייל וויבאלד ס'איז שוין הוכשר געווארן לקבל טומאה אין די מעטן, ווען ס'איז געווען ביד העם הארץ, די עם הארץ איז דאך נישט מקפיד אויף טומאה, נעמט מען אן אז די אלע זיתים זענען שוין נטמא געווארן, טאמער ער גייט יעצט די חבר איז מפריש תרומה פון די שמן, וועט די כהן מיינען וויבאלד ס'קומט מיד החבר איז דאס תרומה טהורה און ס'איז נישט, ווייל ס'איז שוין געווארן טמא ביד העם הארץ, ממילא דאס קען מען נישט טון, אבער אבל עושין זית זיתים חוליו בטהרה, דאס יא, ער קען נעמען די גאנצע פעקל זיתים פון די עם הארץ, און ער זאל מאכן די גאנצע פראצעס, ער זאל עס אריינלייגען אין די מעטן, און פון דארטן אריין אין די בית הבד, און דעמאלטס ונוטל הימנה כדי תרומה, נאכדעם איז ער מפריש תרומה, ומניחה בכליו של חבר. יעצט פארשטייט די גמרא אז בכליו של חבר מיינט אז די חבר זאל עס אריין לייגען די תרומה אין זיין אייגענע כלים וואס זענען נישט טמא, וכשבא עם הארץ ליטול ווען די עם הארץ קומט אפנעמען די אויל, נוטל שתיהם, נעמט ער סיי די חולינ'דיגע אויל סיי די תרומה אויל, ואינו חושש, דער חבר דארף נישט חושש זיין אז די בעל עם די עם הארץ וועט מטמא זיין דא די. תרומה. פרעגט די גמרא וטעמא מאי, וואס איז טאקע פשט די רבנן האבן מיקל געווען דא בנוגע תרומה בנוגע חלה אז מען דארף נישט חושש זיין אז די עם הארץ גייט עס אנרירן? אמר רבי יוחנן, עס איז א באזונדערע קולא משום כדי חייו דגבל און משום כדי חייו דבדד, דא רעדט מען אז די חבר פאר זיין געשעפט וואס ער האט געטון פאר פרנסה איז געווען א גבל, ער פלעגט מאכן טייג אדער ער פלעגט פרעסן זיתים, געמאכט אויל, און מיט דאס איז געווען זיין געהאלט, איז טאמער מ'וועט נישט לאזן עמי הארצים זאלן עס אים געבן, וועט אויסקומען ער וועט נישט קענען מפרנס זיין זיין משפחה, האט מען מיקל געווען, ער קען עס נישט נעמען, ווען מ'איז שוין חושש אז ס'איז שוין געווארן טמא, אבער פאר עס איז נטמא געווארן קען ער עס נעמען, און מ'איז מיקל מ'דארף נישט חושש זיין אז די עם הארץ וועט עס מטמא זיין, באלד וועט מען זען אין די גמרא פארוואס טאקע סתם סתם אלץ א קולא ווייל יענער דארף פרנסה וועט מען נישט מיקל זיין, ס'איז געווען א סברה אויף וואס מ'קען תולה זיין, די גמרא באלד וועט זאגן די סברה. פרעגט די גמרא וואס דארף מען אבער האבן די צוויי ציורים סיי בנוגע תרומה סיי בנוגע חלה, זאגט די גמרא צריכא דאי אשמועינן גבל, ס'איז נאר געשטאנען די פאל פון די עיסה אז אז אז מען זאגט אז מען וויל אז די גבל חבר זאל קענען פארדינען כדי חייו דארטן איז מען מיקל, קען זיין דווקא דארט משום דלא נפש אגריה, א גבל מאכט נישט קיין סאך געלט, יעדע מאל ער מאכט א טייג באקומט ער ממש פיאסטערס, מה שאין כן אבל בדד איינער וואס פרעסט אויל, מען גיבט אים א גרויסע סכום פון זיתים צו פרעסן, דנפיש אגריה באקומט מער געלט, אימא לא, ביי אים איז נישט דא די דחקות אזוי גרויס, דארף מען נישט מיקל זיין, ואי אשמעינן בדד ווען ס'שטייט א היתר אז די בדד קען עס טון, דער וואס מאכט אויל, משום דלא שכיח ליה, הגם ער באקומט מער געלט יעדע מאל ער פרעסט די זיתים, אבער ס'נישט שכיח צופיל מאל אין די יאר מען זאל אים געבן אויל צו פרעסן, זיתים צו פרעסן, ווייל מען פרעסט די אויל איין מאל א יאר ווען ווען ס'ווערט געצייטיגט. זאגט רש"י, דלא שכיח להשתכר כי אם משנה לשנה, נאר סוף יאר ווען מען ענדיגט מיט די פירות דעמאלטס גיבט מען אים די די זיתים צו פרעסן, מה שאין כן, מה שאין, איז ממילא דארטן, באקומט ער נאר פרנסה איין מאל א יאר, איז לאזט מען אים נעמען פון עם הארצים כדי ער זאל האבן פרנסה, מה שאין כן גבל, אבל גבל דשכיח ליה, יעדער דארף דאך יעדע וואך דארף מען דאך עסן טייג, ברויט, איז מילא עס איז שכיח אז ער באקומט כסדר די עיסות צו מאכן, איז אויב אזוי אפשר ער נישט אזוי אנגעשטרענגט, אימא לא, אפשר ביי אים האט מען נישט מיקל געווען, צריכא, אז אין ביידע פעלער האט מען מיקל געווען משום כדי חייו. אמר מר, מ'האט פריער געזעהן, נוטל הימנה כדי חלה, אז די חבר, טאמער ס'איז געווען, די עיסה איז געווען בידיו ער האט געמאכט די עיסה ס'איז נישט נטמע געווארן, קען ער מפריש זיין חלה, ומניחה בכפישא או באנחותא, וכשבא עם הארץ ליטול נוטל שתיהן ואינו חושש, מ'דארף נישט חושש זיין אז דער עם הארץ וועט עס אנרירן, פרעגט די גמרא פארוואס נישט? וליחוש דילמא נגע בה, זאל מען יא חושש זיין אז דער עם הארץ האט עס אנגערירט, און אויב אזוי איז דאס טמא. זאגט די גמרא, מ'טוט עפעס כדי. ער זאל עס נישט אנרירן, וואס טוט מען? דאמרינן ליה, מען זאגט אים, חזי, זע, אי נגעת בה הדרא לטיבלא, טאמער דו גייסט אנרירן דא די די חלה, וועט די גאנצע עיסה צוריק ווערן טבל. זאגט רש"י, און והוא אינו חשוד לאכול טבל שבמיתה, מען איז נישט חושד דעם עם הארץ צו עסן טבל, ווייל ער ווייסט טבל איז במיתה, ער וויל נישט באקומען קיין חיוב מיתה, ממילא ווען מען ווארענט אים אז טאמער דו וועסט אנרירן די חלה, עס מטמא זיין, וועט די עיסה צוריק ווערן טבל, וועט ער זיך אבאכט געבן. פרעגט די גמרא, אבער וליחוש, זאל מען נאך אלץ חושש זיין אז ער גייט עס אנרירן? איז די מהר"ם שיף שטעלט זיך מיר, וואס איז די גמרא'ס קשיא? מ'האט דאך יעצט געזאגט אז מ'איז נישט חושש ער גייט עס אנרירן ווייל ער וויל דאך נישט שטארבן און ער איז נזהר פון טבל, איז וואס פרעגט מען וליחוש? על כל פנים זאגט די גמרא, פרעגט די גמרא וליחוש דילמא לא איכפת ליה, אפשר גייט אים נישט אן, ס'גייט אים נישט אן אז אז ס'איז טבל, זאגט די גמרא ס'קען נישט זיין ס'גייט אים נישט אן, השתא לתקוני קא מיכוין מיכפת לא איכפת ליה, ער גיט עס פאר די חבר אז די חבר זאל מפריש זיין תרומה, זעט מען ער וויל מסכן זיין, אז די חבר זאל מפריש זיין חלה, זעט מען ער וויל מתקן זיין די עיסה, נישט אינטערסירט אין קיין טבל, איז אויב אזוי איז ער זיכער מקפיד, איז טאמער דו זאגסט אים אז טאמער ער גייט אנרירן וועט צוריק ווערן טבל, וועט ער אוודאי נזהר זיין. יעצט לכאורה אויבן אויף איז משמע די גמרא זאגט אז מ'זאגט אים דא א ליגנט, ווייל ס'איז דאך נישט אמת, איינמאל ער האט גענומען חלה איז דאס שוין מתוקן, נאר מ'זאגט אים א מעשה כדי ער זאל מורא האבן. און די אמת איז אזוי איז משמע אין רדבז, די רדבז זאגט אז פתי יאמין לכל דבר, ער איז דאך אן עם הארץ ער פארשטייט נישט, ער גלייבט. אבער חתם סופר איז מבאר אז ס'איז נישט קיין ליגנט, נאר כך. די חכמים האבן מתקן געווען אז כך היא התקנה אז לב בית דין מתנה, אז בית דין האט שוין אוועקגעשטעלט אז ווען די חבר נעמט דא הפרשת חלה פאר די עם הארץ איז דאס הפרשת חלה מיט א תנאי אז ס'איז נאר חל די חלה אויף ווי ווייט די עם הארץ וועט נזהר זיין און עס נישט אנרירן אבער טאמער די עם הארץ וועט אנרירן און מטמא זיין די חלה קומט אויס למפרע האט ער קיינמאל נישט מפריש געווען די חלה. איז אויב אזוי איז עס באמת טאקע טבל, ס'איז נישט קיין ליגנט וואס מען זאגט מען זאגט אים אויפן אמת. פרעגט אבער די גמרא אמר מר. שטייט נוטל ביי די פאל פון די תרומה ביי די זיתים שטייט נוטל הימנה כדי תרומה, די חבר איז מפריש תרומה פון די פון די שמן און מניחה בכליו של חבר, ער לייגט עס אין זיינע אייגענע כלים וואס זענען געהיטענע כלים זענען נישט קיין טמא'נע כלים, וכשבא עם הארץ ליטול נוטל את שתיהן ואינו חושש, מ'דארף נישט חושש זיין אז דער עם הארץ וועט שפעטער מטמא זיין די שמן פון תרומה, פרעגט די גמרא פארוואס נישט, וליחוש דלמא נגע בה, זאל מען חושש זיין אז ער'ט עס יא אנרירן. זאגט די גמרא בשלמא התם, גאנץ פיין וואס מ'האט געזאגט בנוגע די חלה אית ליה היכרא, דארט האט מען געזאגט אז מ'לייגט אריין די חלה בכפישא או באנחותא, איז דארטן איז דא א היכר, ווייל כפישא און אנחותא איז נישט די נארמאלע כלים ווי מ'לייגט אריין טייג, איז ממילא. וויבאלד דאס איז נישט די נארמאלע כלים ווי מען לייגט אריין א טייג, איז ווען דער עם הארץ זעהט אז די חלה איז אין די כלי, דאס וועט אים צוברענגען צו געדענקען אז מ'האט אים געווארענט אז טאמער ער גייט עס אנרירן וועט די גאנצע זאך צוריק ווערן טבל, איז האט ער דא א זיכרון, ער האט א היכר פאר די אויגן צו דערמאנען די איום וואס מ'האט אים מאיים געווען, ווייל ער זעהט אז ס'איז אן אנדערע כלי. אבער דא זאגסטו מ'לייגט עס אריין אין די כלים פון די חבר, ס'איז נארמאלע כלים, איז מילא ווי האט ער דא די די היכר ער זאל נישט צוקומען צו מטמא זיין. זאגט די גמרא, די ברייתא רעדט זיך דמנח ליה בכלי גללים אדער בכלי אבנים אדער בכלי אדמה. אזעלכע כלים זענען נישט מקבל טומאה, און ממילא דארף מען נישט חושש זיין אז דער עם הארץ האט אנגערירט די כלי ווי די תרומה איז, ווייל טאמער ער רירט אן די כלי, די כלי איז נישט מקבל טומאה. איי אפשר וועט ער אויפמאכן די כלי און אנרירען די תרומה אליין, דאס דארף מען נישט חושש זיין, ווייל וויבאלד ס'איז נישט נארמאל זיך צו באנוצן מיט די סארט כלים, די כלי אבנים, די כלי גללים, די כלי אדמה, דאס זענען כלי חרס וואס איז נישט פארטיג, ס'איז נישט פארברענט געווארן אין די תנור, ממילא איז עס נישט קיין נארמאלע כלי וואס מען נוצט, איז דא א היכר, איז וויבאלד ס'איז דא א היכר, און די כלי איז נישט מקבל טומאה, אויב אזוי האבן די חכמים נישט מחמיר געווען, ווייל אלס משום כדי חיותו וויל מען אז די בדד און די גבל זאלן קענען לערנען, זאלן קענען לעבן, האט מען נישט מחמיר געווען, קומט אויס אז אין ביידע ציורים סיי בנוגע די פאל פון די חלה סיי בנוגע די פאל פון די תרומה איז דא א היכר, קודם כל די כלי איז א כלי וואס איז נישט מקבל טומאה, אדער די כפישא באנחותא איז נישט מקבל טומאה, אדער דא רעדט מען כלי גללים וואס איז נישט מקבל טומאה, און ס'איז נישט קיין נארמאלע כלי ווי מ'לייגט אריין די זאכן איז דא א היכר. איז ממילא האט מען מיקל געווען. פרעגט די גמרא טאמער דו מאכסט מיר אן אוקימתא אז ס'רעדט זיך בכלי גללים, אי הכי מאי איריא דחבר אפילו דעם הארץ נמי. דאס איז געשטאנען אין אנפאנג אז די חבר לייגט עס אריין אין זיין כלים, די חשבון איז געווען ווייל לייגסט עס אריין אין די כלים פון די עם הארץ ווערט עס תיכף טמא ווייל די עם הארצ'ס כלים זענען מסתם טמא. אבער טאמער דו זאגסט מ'האט אזעלכע כלים וואס איז נישט מקבל טומאה, קענסט עס שוין אריינלייגן אין די עם הארצ'ס כלי, זאגט די גמרא הכי נמי קאמר אין הכי נמי, מ'לייגט עס אריין בכלים של עם הארץ, איי ס'שטייט דא מ'לייגט עס אריין בכלים של חבר, אזוי מיינט מען צו זאגן בכלים של עם הארץ הראויין להשתמש בהם חבר, חברים נוצן געווענליך די סארט כלים וואס זענען נישט מקבל טומאה, ווייל זיי זענען מקפיד אויף טומאה וטהרה. איז ממילא מען לייגט עס טאקע אריין די עם הארצ'ס כלים, וועלעכע כלים? אזעלעכע כלים וואס די עם הארץ האט וואס זענען כלים וואס איז ראויים לחבר להשתמש בהם, דהיינו די סארט כלים כלי גללים וכדומה. זאגט די גמרא ווייטער שטייט אין די משנה ומחזיקין ידי עכו"ם בשביעית, אז אין שמיטה פשוט מיינט עס אז מען קען ארבעטען צוזאמען מיט די גוי אין זיין פעלד אויף שמיטה, פרעגט די גמרא מחזיקין מען קען ארבעטען צוזאמען מיט אים מען קען גראבען אין זיין פעלד, והאמר רב דימי בר שישנא משמיה דרב, אין עודרין עם העכו"ם בשביעית, אין שמיטה איז אסור צו גראבען צוזאמען מיט א גוי אין זיין פעלד הגם ס'איז א גוי'אישע פעלד, נאך א הלכה ואין כופלין שלום לעובדי כוכבים הגם אין די משנה איז געשטאנען מען קען געבען שלום פאר א גוי אלס דרכי שלום, אבער פאר דרכי שלום איז גענוג איינמאל זאגן שלום, צוויי מאל דארף מען שוין מער נישט זאגן. די מנהג איז געווען אמאל וועט ווען איינער ווען איינער האט דיך געזאגט שלום האסטו צוריק געענטפערט שלום שלום, איז ביי גוי זאל מען נישט צוריק ענטפערן שלום שלום צוויי מאל, די גאנצע היתר איז נאר אלץ דרכי שלום, איין מאל איז גענוג פאר דרכי שלום, על כל פנים שטייט דא אז אין עודרין עם העכו"ם בשביעית, ווי אזוי קענסטו זאגן מחזיקין ידי עכו"ם בשביעית? ענטפערט די גמרא לא צריכא, ווען שטייט מחזיקין מיינט מען נישט מחזיקין מען ארבעט מיט אים, לא צריכא למימרא להו אחזוקו בעלמא,

רב חסדא פלעגט מקדים זיין און געבן שלום פאר די גוי פאר די גוי האט איהם געגעבן שלום, אין ר"ן שטייט די פשט איז ער האט נישט געוואלט די גוי זאל איהם זאגן שלום ערשט ווייל די ווייל די דרך איז אז דער וואס ענטפערט צוריק זאגט צוויי מאל און וויבאלד מען האט דאך יעצט געזאגט מען זאל נישט זאגן צוויי מאל שלום האט ער מקפיד געווען ער זאל זאגן ערשט שלום כדי ער זאל נישט צוקומען צו זאגן צוויי מאל שלום. די מהר"ם שיף זאגט אן אנדערע מהלך ער זאגט אז דא רעדט זיך ס'איז געווען א גרויסע ציבור פון גוים, איז ער געגאנגען בדווקא זאגען שלום ערשט, אזוי קען ער זאגען איין מאל שלום און ער פאטערט אפ די איין מאל שלום גייט צו אלע גוים, מה שאין כן ווען ער ווארט פאר די גוים זאלען אים זאגען שלום ערשט און ער מוז ענטפערען איז יעדע גוי זאגט אים שלום מוז ער צוריק ענטפערען שלום וועט ער דארפן זאגען אסאך מאל שלום, אזוי האט ער זיך געפאטערט מיט איין מאל זאגען שלום און האט יוצא געווען מיט יעדן. רב כהנא אמר. רב כהנא אמר ליה שלמא למר, רב כהנא פלעגט זאגן ווען ער האט געזעהן א גוי פלעגט ער זאגן שלום למר, זאגט רש י לא היה מתכוון לברכו אלא ליבו היה לרבו, ער פלעגט צולייגן די ווארט מר אז ער האט געמיינט ער גיבט א ברכה שלום פאר זיין רבי, גוי האט געמיינט ער רעדט מיט אים, אזוי האט ער בכלל נישט געזאגט אפילו איינמאל שלום. תוספות מוטשעט זיך מיט דעם, תוספות טענה'ט אויב אזוי קומט אויס איז ממש א גונב דעת, און די הלכה איז אפילו פון א גוי מעג מען נישט גונב דעת זיין, ער מיינט דו זאגסט שלום צו אים און דו מיינסט זאגן שלום לרבו. איז תוספות זאגט ער האט נאר געמיינט די גמרא מיינט נאר ארויסצוברענגען אז רב כהנא אמר ליה שלמא לרב איין מאל נישט צוויי מאל זאגט די גמרא ס'איז געשטאנען אין די משנה ושואלין בשלומן אז מען מעג שואל זיין בשלום האט רש י געזאגט וואס איז די חידוש הגם דו ניצט די ווארט שלום דאס איז די שם השם ביסט מזכיר שם שמים על הגוי ס'איז בסדר אלס דרכי שלום. פרעגט די גמרא וואס דארף מען האבן די חידוש, השתא אחזוקי מחזיקינן, האסט דאך געזאגט פריער אין די משנה מחזיקין ידי עכום בשביעית, איז טאמער מען קען אפילו מחזיק זיין פאר זיי ושואלין בשלומן מיבעיא, זאגט רש י, השתא אחזוקי מחזיקינן ידיהם בדיבורא בדבר האסור לישראל כגון עבודת שביעית, דער איד טאר דאך נישט ארבעטן עבודה אין די גוי'ס קרקע, אבער און ער טאר אפילו און ער טאר אפילו נישט זאגען פאר א איד ווען ער זעהט א איד וואס ארבעט אין די פעלד אין די אין שמיטה טאר ער אים נישט זאגען אחזוקו אבער ביי א גוי מעג מען יא איז שואלין בשלומן זאל זיכער זיין מותר פרעגט דער רשש וואס איז די צושטעל שואלין בשלומן איז א פראבלעם ביסט מזכיר שם שמים פאר די גוי איז אפשר דאס איז אסור וואס האט עס א שייכות מיט אחזוקו ביי שביעית זאגט דער רשש ווייל מען טרעפט דעם מושג פון מחזיק זיין זאגן הצלחה טרעפט מען אפילו מיט די שם השם ביי בועז שטייט אין פסוק ער האט געזאגט פאר די קוצרים השם עמכם השם עמכם ממילא אין די דין פון אחזוקו איז נכלל אין דעם מען קען זאגן אחזוקו און מזכיר זיין שם שמים אויך איז מה דאך מען קען מזכיר זיין שם שמים פאר די גוי אפילו מיט א לשון אחזוקו וואס מען טאר נישט טון ביי א איד איז כל שכן סתם אזוי זאגן שלום קען מען זיכער אמר רב ייבא לא נצרכא אלא ליום חגם, די חידוש פון די משנה רעדט זיך אז עס איז געווען א גוי'אישע חג, דתניא, לא יכנס אדם לביתו של עובד כוכבים ביום חגו ויתן לו שלום, מען טאר נישט אריינגיין ביי אידן ביי א גוי אין שטוב ביום חגו און אנווינטשן שלום, ווייל דער גוי וועט זיין אזוי פרייליך מיט דעם אז דער איד האט זיך מחשיב געווען מיט אים, זיך מתחשב געווען מיט אים, וועט דער גוי גיין צו זיין עבודה זרה און מודה זיין פאר זיין עבודה זרה אז דער איד האט אים מכבד געווען, און דאס איז אסור. אבער מצאו בשוק מען טרעפט די גוי אין די גאס איז נותן לו בשפה רפה מען קען אים יא אנווינטשען שלום בשפה רפה מיט א שטילע שטימע נישט הויעך נישט פרייליך בכובד ראש מיט א ערנסטקייט דעמאלטס דארף מען נישט חושש זיין אז ער וועט גיין מודה זיין ביי זיין עבודה זרה איז דאס זאגט די משנה אז ושואלין בשלומן אז ביום חגם מעג מען אויך שואל זיין בשלומן ממילא דאס איז א חידוש, אז לויט דעם קומט אויס מ'דארף נישט האבן וואס רש"י זאגט אין די משנה אז די חידוש איז אז מ'איז מזכיר שם שמים, די חידוש איז אפילו עס איז נישט שם שמים, די חידוש איז אז מ'קען עס טוהן ביום חג אויבן בשוק און מ'איז נישט חושש אז די גוי וועט גיין מודה זיין לעבודה זרה. זאגט די גמרא א מעשה מען האט עס שוין געהאט פריער אין די מסכת רב הונא ורב חסדא הוו יתבי זיי זענען געזעסן צוזאמען חליף ואזיל גניבה, גניבה איז ער דורך געגאנגען, ער איז געגאנגען אויף זייער וועג, ער האט געהאלטן פאר אנקומען צו זיי, אמר לי חד לחבריה, האט רב הונא אדער רב חסדא געזאגט איינער צו די צווייטע, ניקום מקמיה דבר אוריין הוא, לאמיר אויפשטיין פאר אים, ער איז דאך א בן תורה. אמר לו, האט דער אנדערער געענטפערט אים, מקמי פלגאה ניקום, מען האט דאך געזען פריער דף ז' אז גניבה האט מצער געווען די אב בית דין מר עוקבא, איז מקמי פלגאה איינער וואס מאכט מחלוקת גייט מען זיך נישט אויפשטעלן. אדהכי אינצווישן אתא איז גניבה טאקע אנגעקומען אין פראנט פון זיי, אתא איהו לגבייהו, אמר להו האט גניבה געזאגט פאר זיי שלמא עלייכו מלכי שלמא עלייכו מלכי צוויי מאל האט ער געזאגט שלום און ער האט זיי אנגערופן מלכים, אמרי ליה מנא לך דרבנן איקרו מלכים פון ווי נעמסטו אז תלמידי חכמים ווערן אנגערופן מלכים אמר להו דכתיב שטייט בי מלכים ימלוכו מיט די תורה איז מען ממליך מלכים זעהט מען אז איינער וואס לערנט תורה איז א מלך. אמרי ליה מנא לך דכפלינן שלמא למלכי פון ווי נעמסטו אז ביי א מלך זאגט מען צוויי מאל שלום, אז דו זאגסט אונז צוויי מאל שלום ווייל דו גיבסט אונז א דין פון מלכים, אמר להו דאמר רב יהודה אמר רב, מנין שכופלין שלום למלך, שנאמר, שטייט אין פסוק ורוח לבשה את עמשי ראש השלישים וגומר, די סיפא פון די פסוק איז, לך דוד ועמך בן ישי שלום, שלום לך, זעהט מען צוויי מאל שלום ווייל ער איז געווען א מלך. אמרי ליה האט מען געזאגט פאר אים ליטעום מר מידי, זיי עפעס טועם, מ'האט אים מכבד געווען מיט עפעס צו עסן, אמר להו, הכי אמר רב יהודה אמר רב, אסור לו לאדם שיטעם כלום עד שיטעם מאכל לבהמתו, מ'טאר נישט טועם זיין גארנישט ביז מ'גיט צו עסן פאר די בהמות, שנאמר ונתתי עשב בשדך לבהמתך, און נאכדעם שטייט והדר ואכלת ושבעת, ערשט דארף מען געבן פאר די בהמות ממילא האט ער נישט געוואלט טועם זיין. עס איז אינטערסאנט, די ט"ז פסק'נט אין קס"ז אז טעימה בעלמא איז מותר, די הלכה מ'טאר נישט עסן פאר די בהמות איז דווקא אכילה, טעימה איז מותר, פרעגט די נשמת אדם, אין אונזער גמרא שטייט נישט אזוי, דא שטייט אסור שיטעום כלום, און די מעשה איז געווען מ'האט אים געבעטן ער זאל טועם זיין, זעט מען אפילו טעימה איז אסור, די אמת איז די גמרא מסכת ברכות דף מ' שטייט אסור לו לאדם שיאכל, אבער דא שטייט קלאר א לשון פון טעימה, און זיי האבן אויך געפרעגט ליטעום מר מידי, בלייבט עס שווער. יעצט אינטערסאנטע זאך, די נשמת אדם. איז מדייק אז לכאורה אין די גמרא זעהט מען נישט ווי די רמב"ם, ווייל די רמב"ם'ס לשון אין סוף הלכות עבדים זאגט די רמב"ם אז מידת חסידות ודרכי החכמה שיהא אדם רחמן, און אזוי ווי מיר טרעפן חכמים ראשונים היו נותנים לעבד מכל תבשיל ותבשיל און מקדימין מזון העבדים והבהמות על סעודת עצמם, איז משמע די רמב"ם האט געלערנט אבער ס'איז א ענין פון לפנים משורת הדין, ס'איז א מידת חסידות, פרעגט נשמת אדם, ביי אונז שטייט אין די גמרא אסור, אסור לאדם שיטעום, משמע ס'איז א איסור, ס'איז נישט קיין מידת חסידות. מגן אברהם ר ע א לעיל לערנט ס'איז א דאורייתא, שבות יעקב האלט ס'איז א דרבנן, ס'איז אסמכתא בעלמא, על כל פנים ס'איז אן איסור. צריך עיון. יעצט אגב, סתם אינטערעסאנטע זאך, די מגן אברהם ברענגט אראפ אין ק ס ז אז די הלכה איז דווקא בנוגע אכילה, מ'טאר נישט געבן צו עסן, מען טאר נישט עסן פאר מען גיט צו עסן די בהמות, אבער שתיה, טרינקען, מעג מען יא, א ראיה פון רבקה, ווען אליעזר איז אנגעקומען האט זי געזאגט שתה, וגם לגמליך אשקה האט זי ערשט מכבד געווען אליעזר פאר די בהמות. און די יד אפרים דארט און פרי מגדים זאגן אז עס איז אויך מוכרח אזוי ביי די פרשה פון מי מריבה, שטייט דארטן וישק את העדה ואת בעירם, ערשט האט מען געגעבן פאר די אידן און נאכדעם פאר די בהמות, זעט מען אז ווען ס'קומט צו משקה דארטן איז נישט דא די דין אז ס'מוז זיין ערשט די מענטש און נאכדעם די, עס מוז זיין ערשט די בהמה און נאכדעם די אדם. זאגט די משנה האומר התקבל גט זה לאשתי, א מאן זאגט פאר א שליח התקבל גט זה לאשתי, זיי מקבל די גט פאר מיין פרוי, מ'וועט זעהן די משנה מיינט נישט דא אז ער זאל זיין א שליח לקבלה, אוודאי איך קען נישט מאכן א צווייטע א שליח לקבלה פאר אן אישה, ס'איז נישט שייך, און ער מיינט זיכער נישט אז די אישה זאל, אז די שליח זאל זוכה זיין פאר די אישה, זאגט רש י ווייל אין חבין לו לאדם אלא בפניו, און גט איז א חוב נישט קיין זכות, נאר ער מיינט צו זאגן התקבל זיי'ס מקבל און נעם עס, להולכה לאשתי, או ער זאגט בפירוש הולך גט זה לאשתי, די הלכה איז אם רצה להחזיר יחזיר, כל זמן די גט איז נישט אנגעקומען ליד די אישה, קען די בעל חוזר זיין, ווייל ס'איז נישט מער פון א שליח להולכה. אבער האישה שאמרה התקבל לי גיטי, די אישה מאכט א שליח און זי זאגט פאר די שליח זיי מקבל מיין גט, איז דעמאלטס אם רצה להחזיר לא יחזיר, איינמאל די שליח האט מקבל געווען די גט קען די בעל שוין מער נישט חוזר זיין, ווייל וויבאלד די פרוי האט געמאכט די מענטש פאר א שליח לקבלה, זאגט רש י כיוון דאיהי שויתיה שליח הרי הוא כידה, בלייבט די שליח כיד האישה ונתגרשה מיד בקבלתו של זה. זאגט די משנה לפיכך, כ'טייטש די משנה יעצט אזוי ווי רש י, לפיכך וויבאלד ס'שטייט דא אז די מאן קען נישט חוזר זיין איינמאל ס'קומט אן ליד האישה, איז טאמער די מאן וויל עפעס אן עצה ער זאל יא קענען חוזר זיין ווען א פרוי מאכט א שליח לקבלה, די איינציגע עצה וואלט געווען, לפיכך אם אמר ליה הבעל, ווען די בעל זאגט פאר דער שליח לקבלה אי אפשי שתקבל לה, איך בין נישט מסכים אז דו זאלסט מקבל זיין די גט לאישה פאר די אישה'ס וועגן און די גט זאל חל זיין ווען ס'קומט אן צו דיין האנט, אלא הולך ותן לה, איך וויל געבן די גט צו דיר באופן דו זאלסט זיין א שליח להולכה און ס'זאל נאר חל זיין ווען די אישה באקומט די גט אין איר האנט, דעמאלטס אם רצה להחזיר יחזיר, ווייל ער קען מבטל זיין, הגם זי האט געמאכט די שליח לקבלה, ער קען זאגן איך בין נישט אינטערסירט די גט זאל חל זיין יעצט, נישט אנדערש ווי די מאן מאכט א שליח און ער זאגט איך וויל נישט ס'זאל זיין א גט ביז דעמאלטס ביז ס'קומט אן אין איר האנט. ממילא איז ער מבטל דא די שליחות לקבלה און ער טוישט עס פאר שליח להולכה בכהאי גוונא וואלט ער געקענט חוזר זיין. רבן שמעון בן גמליאל אומר אז ווען א פרוי מאכט א שליח לקבלה ס'מוז נישט זיין דווקא באומר התקבל לי גיטי נאר אף האומרת טול לי גיטי אפילו זי זאגט א לשון צו די שליח נעם מיין גט איז אויך א לשון פון שליח לקבלה און ממילא אם רצה לחזור לא יחזור ווייל איינמאל ס'קומט אן ליד השליח איז כאילו ס'איז הגיע ליד האישה. זאגט די גמרא אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי, דאס איז דאך געשטאנען אין די משנה טאמער די מאן זאגט פאר א שליח הולך גט זה לאשתי קען ער חוזר זיין ביז ווי לאנג ס'איז נישט אנגעקומען ליד אישה, טעמא דלא שויתיה איהי שליח לקבלה, ווייל מ'רעדט דא אז די פרוי האט נישט געמאכט דעם מענטש א שליח לקבלה, סתם די מאן איז איבערגעגאנגען צו א מענטש און ער זאגט די מענטש איך וויל הולך גט זה לאשתי, נעם די גט צו די פרוי, ממילא מאכט ער אים פאר שליח להולכה, אבער הא שויתיה איהי שליח לקבלה, ווען דעם שליח וואלט געווען א שליח לקבלה פון די אישה, די אישה האט געשיקט א שליח ער זאל מקבל זיין די גט פאר איר, און די מאן זאגט פאר די שליח וואס די פרוי האט געמאכט, הולך גט זה לאשתי, דעמאלטס וואלט די הלכה געווען, רצה לחזור, לא יחזור, ווייל. איינמאל זי האט אים געמאכט א שליח לקבלה, איז תיכף וואס ס'קומט אן אין די שליח'ס האנט, איז חל די גט. איי, ער האט געזאגט הולך? ס'איז נישט די פשט, איך זאג נישט אז הולך מיינט ער דרייט יעצט איבער, ניין, איך וויל נישט זאלסט זיין א שליח לקבלה, איך מאך דיך א שליח להולכה. ניין, ער מיינט הולך, נעם עס טאקע אזוי ווי זי וויל, און ווער מגורשת מיט דעם וואס דו נעמסט עס, שמע מינה הולך כזכי דמי, וואלט געווען א ראיה אז ווען איך זאג פאר א שליח הולך, מיין איך הולך כזכי, דאס איז געווען א גאנצע שאלה אין די גמרא פריער אין אנפאנג גיטין, אין דף י ד, צו מען זאגט הולך כזכי צו הולך לאו כזכי, איז דא זאל מען לכאורה ברענגען א ראיה פון אונזער משנה, די משנה כאפט אן א פאל. אז אישה אה טאמער די מאן האט געזאגט הולך האט מען נישט גערעדט אין א פאל ווען די אישה האט געמאכט די שליח א שליח לקבלה נאר סתם עס איז א פשוטע שליח וואס די מאן מאכט אים א שליח און זאגט הולך דווקא דארטן זאג איך אז עס איז א שליח להולכה ווייל דא איז נישט שייך צו טייטשן אז ווען די מאן זאגט הולך מיינט ער צו זאגן אז זאלסט עס מקבל זיין פאר אירעטוועגן? די מאן קען נישט מאכן קיין שליח לקבלה פאר אשתו, ס'איז דאך א חוב. אבער ווען די פרוי האט געמאכט דעם מענטש א שליח לקבלה, און די מאן גיבט עס איבער צו די שליח לקבלה און ער זאגט הולך, מיינט ער צו זאגן הולך כזכי, זיי טאקע זוכה פאר די אישה אזוי ווי זי האט געוואלט. איז לכאורה זאל מען פון דא ברענגען א ראיה הולך כזכי, זאגט די גמרא לא, לעולם אימא לך הולך לאו כזכי דמי, אין אזא פאל ווען ס'איז א שליח לקבלה און די מאן זאגט פאר די שליח הולך, מיינט ער נישט הולך כזכי, ער מיינט הולך, איך וויל נישט דו זאלסט זיין א שליח לקבלה, איך וויל דו זאלסט זיין א שליח להולכה. איי פארוואס האט די משנה אויב אזוי נישט געזאגט אז די פאל פון הולך רעדט זיך אפילו ביי א שליח לקבלה? ווייל די משנה כאפט אן א פאל ווען ס'נישט קיין שליח לקבלה ווייל והתקבל גט לאשתי איצטריכא ליה ווייל די ערשטע פאל פון די משנה ווען די מאן זאגט פאר די שליח התקבל גט לאשתי דארט האט מען געוואלט ארויסברענגען א חידוש אז אפילו ווען דארט האט מען געוואלט ברענגען א חידוש אז ס'רעדט זיך נישט אז די פרוי האט געמאכט דעם מענטש פאר א שליח סתם די מאן גייט איבער צו א שליח און ער זאגט פאר די שליח התקבל גט זה לאשתי און די חידוש איז דסלקא דעתך אמינא הואיל ובעל לאו בר שויי שליח לקבלה הוא די בעל קען דאך נישט מאכן א שליח לקבלה פאר זיין פרוי, ווייל ס'איז דאך א חוב, זי מוז מאכן די שליח לקבלה. טאמער זי האט נישט ממנה געווען יענער א שליח לקבלה קען די מאן נישט מאכן קיין שליח לקבלה פאר די פרוי, איז אויב אזוי ווען ער זאגט התקבל גט זה לאשתי, אפשר זאל עס נישט זיין קיין שליח להולכה אויך נישט, ווייל א שליח לקבלה פאר די פרוי קען עס נישט זיין. איז א שליח להולכה וואלט ער געדארפט זאגן הולך, וואס זאגט ער התקבל? איז אויב אזוי, אף על גב דמטא גיטא לידה לא להוי גיטא, וואלט איך געמיינט אז אין אזא פאל אפילו ווען די שליח גיט איבער די גט ליד די אישה איז אויך נישט קיין גט, ווייל ס'איז בכלל נישט קיין לשון פון שליחות פון גט, ווייל ער קען דאך נישט, די פשוט'ע טייטש פון התקבל מיינט זיי עס מקבל פאר איר זאל זיין א שליח לקבלה, און דאס האט דאך נישט קיין פשט, און א שליח להולכה האט ער דאך נישט געמאכט, איז אויב אזוי זאל נישט זאל נישט חל זיין די גט. קא משמע לן, ניין, אז הגם ער האט נישט געזאגט הולך, אפילו ער האט געזאגט התקבל, קא משמע לן אז ס'איז יא א שליח להולכה, ווייל איך נעם אן אז אדם יודע, א מענטש ווייסט אז ס'איז נישט דא קיין שליחות לקבלה, ער קען נישט מאכן קיין שליחות לקבלה, איז ווען ער האט געזאגט התקבל, האט ער געמיינט צו זאגן התקבל והולך, און די רישא פון די משנה איז מחדש, אז טאמער די מאן גייט צו א שליח, סיי צו ער זאגט התקבל, סיי צו ער זאגט הולך, איז דאס א שליח להולכה, איז ממילא וויבאלד די פאל פון התקבל רעדט זיך אז די פרוי האט נישט געמאכט דעם מענטש פאר א שליח, ווייל מען וויל ארויסברענגען די חידוש אז התקבל מיינט הולך, און ממילא האט מען גערעדט הולך אויף די זעלבע אופן, אבער אין הכי נמי, אפילו ווען זי האט יא געמאכט א שליח און ער זאגט הולך, זאג איך אויך אז הולך לאו כזכי און דארטן אויך וועט זיין א שליח להולכה, ממילא האט מען נישט קיין ראיה הולך כזכי. זאגט די גמרא, איך וועל דיר ברענגען א ראיה פון נאך א פלאץ. תנן, שטייט אין די משנה, האישה שאמרה התקבל לי גיטי, ווען די פרוי מאכט בפירוש די שליח א שליח לקבלה, אם רצה לחזור לא יחזור, פארוואס? ווייל תיכף ווען די שליח איז מקבל די גט, איז דאס כאילו עס איז הגיע ליד האישה ווייל זי איז דאך א שליח לקבלה, ווערט חל די גט. מאי לאו, לא שנא אקבלה, לא שנא אהולכה. די פאל פון התקבל לי גיטי טראכט די גמרא יעצט ס'גייט צוריק ארויף אויף די רישא, די רישא האט גערעדט התקבל או הולך, און אויף דעם זאגט יעצט די סיפא טאמער די פרוי מאכט א שליח התקבל לי גיטי און די מאן זאגט פאר די גיט די גט פאר די שליח און ער זאגט אדער התקבל אדער הולך, אזוי פארשטייט יעצט אז ס'גייט צוריק אויף ביידע אופנים פון די רישא, סיי אויף התקבל סיי אויף הולך, איז די הלכה איז, ער קען שוין נישט חוזר זיין, הגם ער האט געזאגט הולך, זעהט מען אז הולך איז כזכי. זאגט די גמרא לא אקבלה, די סיפא וואס שטייט און די פרוי זאגט התקבל לי גיטי, וואס האט די מאן געזאגט פאר די שליח? די מאן האט געזאגט התקבל, אבער הולך טאקע ניין, ווען די מאן וואלט געזאגט הולך, דעמאלטס הולך לאו כזכי, און ס'וואלט געמיינט אז די מאן איז עס משנה צו זיין א שליח להולכה. ממילא נישט דא קיין ראיה. זאגט די גמרא תא שמע, די משנה זאגט ווייטער, וויבאלד די הלכה איז א שליח לקבלה טאמער די שליח איז מקבל ווערט חל די גט תיכף, לפיכך טאמער די מאן וויל ער זאל נאך האבן א ברירה חוזר צו זיין, די איינציגע עצה איז ווען ס'איז דא א שליח לקבלה מוז זיין אז ער זאגט אים אמר לו הבעל אי אפשי שתקבל לה, איך בין נישט מסכים דו זאלסט עס מקבל זיין, איך וויל נישט דו זאלסט זיין א שליח לקבלה, אלא הולך ותן לה, איך וויל אז דו זאלסט זיין א שליח להולכה, איז דעמאלטס אם רצה לחזור יחזור, ווייל דעמאלטס ווערט עס א שליח להולכה, קען ער חוזר זיין ביז ס'קומט אן ליד האישה. ס'משמע אז די איינציגע וועג ער קען מהפך זיין די שליח לקבלה פאר א שליח להולכה איז דווקא ווען ער זאגט אי אפשי שתקבל לה, טעמא דאמר אי אפשי, אבער הא לא אמר אי אפשי, טאמער ער זאגט נישט די ווערטער אי אפשי, הגם ער זאגט די ווערטער הולך ותן לה, קען ער נאך חוזר זיין, קען ער נישט חוזר זיין. אם רצה לחזור, לא יחזור, די איינציגע וועג ער קען חוזר זיין ווען ער זאגט אי אפשי, ווען ער זאגט סתם הולך ותן לה, קען ער נישט חוזר זיין, פארוואס נישט? מוז זיין אז ווען ער זאגט הולך, מיינט ער הולך כזכי, שמע מינה הולך כזכי דמי. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה, דילמא בהילך. אנשטאטס גורס זיין די משנה לפיכך אם אמר לו הבעל אי אפשי שתקבל אלא הולך, זיי גורס אזוי, לפיכך אם אמר לו הבעל אי אפשי אלא הילך ותן לה, דעמאלטס קען ער חוזר זיין, ווייל יעדער איינער איז מודה ווען ער זאגט הילך, הילך מיינט ער זיכער הילך, נעם עס אזוי ווי דו ווילסט, ממילא דארטן טאקע זאגט די משנה דווקא דווקא ווען ער זאגט אי אפשי, דעמאלטס איז ער מגלה דעת ער וויל נישט ס'זאל זיין א שליח לקבלה, דעמאלטס איז נישט חל די גט, אבער ווען ער זאגט נישט אי אפשי, ער זאגט דא הילך נעם די גט, איז אוודאי הילך איז זיכער כזכי, אונזער שאלה איז געווען הולך, הולך טאקע נישט, הולך וואלט געווען אז אפילו ער זאגט נישט אי אפשי איז הולך אויך עוקר די שליחות הקבלה און ס'ווערט א שליח להולכה, ממילא האט מען נישט קיין ראיה, צום סוף זאגט די גמרא מ'האט נישט געפונען קיין שום ראיה, זאגט די גמרא דאס איז פשיטא אז איש הוה שליח להולכה, שכן בעל מוליך גט לאשתו, ווען א מאן מאכט דא א שליח להולכה איז די שליח איז זיכער די שליח קען זיין א איש, א זכר קען זיין א שליח להולכה, ווייל ביי א זכר טרעפט מען שכן בעל מוליך גט לאשתו, נארמאל א בעל איז דער וואס איז מוליך די גט, איז א זכר קען זיין א שליח להולכה, ואישה הוה שליח לקבלה, און א פרוי א נקבה איז א שליח לקבלה, שכן אישה מקבלת גיטה מיד בעלה, ווייל אן אישה קען זיין א מקבל א גט, ממילא קען א אישה זיין די שליח לקבלה, אבער איש לקבלה ואישה להולכה מאי, צו קען מען מאכן א שליח להולכה אן אישה זאל זיין א שליח להולכה, און צו קען מען מאכן אז א איש זאל זיין א שליח לקבלה, וואס איז די דין? איך האב כוויי געלערנט אז די גמרא שאלה איז אזוי, אונז האבן דאך געזען פריער אין די מסכתא, אן עבד קען נישט ווערן קיין שליח אויף גיטין, פארוואס? ווייל ס'איז אינו בתורת גיטין, איינער וואס איז נישט בתורת גיטין קען נישט ווערן קיין שליח אויף גיטין, איז ממילא דאס איז די שאלה דא. אין גיטין אייביג די מאן די זכר איז די נותן די אישה איז די מקבל זעהט מען אז א איש האט א שייכות מיט נתינת גט אבער האט נישט קיין שייכות מיט קבלת גט א אישה האט א שייכות מיט קבלת גט זי האט נישט קיין שייכות מיט נתינת גט איז ממילא א זכר קען זיין א שליח להולכה ווייל ער איז בתורת נתינת גט. א נקבה קען זיין א שליח לקבלה, ווייל זי איז בתורת קבלת גט. אבער זי איז נישט בתורת נתינת גט, און א זכר איז נישט בתורת קבלת גט, איז פארדעם קענען זיי נישט זיין קיין שליח, ווייל ס'איז אינו בתורת. וואס איז די אנדערע צד? די אנדערע צד איז אין הכי נמי אין די פרטיות'דיגע חלק פון די גט, קבלה צו הולכה זענען זיי אינו בתורת, אבער בכלליות אין די ענין פון גיטין זענען זיי בתורת, זענען אין די פרשה פון גיטין. א עבד איז בכלל נישט אין די פרשה פון גיטין, איז ער מופקע פון פון זיין א שליח, אבער אן איש ואישה זענען ביידע בפרשת גיטין, פעלט נישט אויס זאלן זיין אין די מסויימ'דיגע פרשה פון די גט וואס מען האנדלט זיך דא, די קבלה אדער די הולכה, דאס איז די שאלה. הגם מען קוקט אין רש"י דיבור המתחיל איפכא מאי איז נישט משמע אזוי אז רש"י האט אזוי אפגעלערנט די שאלה, צריך עיון. מהרשא פרעגט פארוואס האט די גמרא נישט געפרעגט די זעלבע שאלה ביי קידושין? צי ביי קידושין אויך די מאן איז די נותן די אישה איז די מקבל, צי די מאן קען מאכן א פרוי פאר א שליח אויף נתינת קידושין, צי א פרוי קען מאכן א שליח אויף מאן ער זאל מקבל זיין פאר איר קידושין. זאגט די מהרשא ווייל ביי קידושין טרעפט מען יא אז א פרוי איז אויך שייך צו די ענין פון נתינת קידושין, ווייל די הלכה איז ביי אדם חשוב טאמער די פרוי גיבט א פרוטה פאר א אדם חשוב, ווערט זי מקודשת און זי איז די נותן, הגם, לכאורה יש לעיין, ווייל אפילו ביי אדם חשוב, ס'איז נישט דער פשט אז די קידושין איז מחמת איר נתינה. ווען דער אדם חשוב איז מקבל פון איר די מתנה הייסט עס אז ער האט איר געגעבן די הנאה, איז ממילא איז באמת זי נישט די נותן, זי איז די מקבל, על כל פנים אזוי זאגט די מהרשא. איז וויל די גמרא וויסן וואס איז די הלכה דא פארקערט, תא שמע, ברענגט די גמרא א ראיה, שטייט אין די משנה, האומר התקבל גט זה לאשתי, או הולך גט זה לאשתי, איז דעמאלטס איז א שליח להולכה אם רצה להחזיר יחזיר, ביז ס'קומט נישט אן צו די אישה. האישה שאמרה התקבל לי גיטי זי מאכט א שליח לקבלה, איז אם רצה להחזיר לא יחזיר, ווייל איינמאל ס'קומט אן ליד השליח, איז עס כאילו ס'איז אנגעקומען ליד האישה. מאי לאו בחד שליח, די גמרא האט פארשטאנען אז מ'רעדט וועגן די זעלבע שליח, מ'רעדט וועגן א שליח, און די רישא הייבט אן, טאמער די מאן מאכט די פלוני א שליח און ער זאגט אים ער זאגט פאר די שליח התקבל או הולך איז א שליח להולכה טאמער די פרוי זאגט פאר די פלוני התקבל לי גיטי איז עס א שליח לקבלה מען רעדט וועגן די זעלבע מענטש זעהט מען אז די זעלבע מענטש קען זיין סיי א שליח להולכה סיי א שליח לקבלה איז אדער זעהט מען אז א זכר קען זיין ביידע אדער נקבה קען זיין ביידע אבער על כל פנים זעהט מען אז הגם ס'נישט בתורת די פרט קען זי זיין א שליח שמע מינה כשר לקבלה כשר להולכה זאגט די גמרא אזוי, ס'איז נישט קיין ראיה, דא רעדט זיך בשני שליחים, די רישא איז איין מענטש, מען זאגט פאר איין מענטש התקבל או הולך, אדער די אישה זאגט פאר אן אנדערע מענטש פאר א נקבה התקבל לי, בכהאי גוונא ארבעט עס, אבער לעולם א אישה זאגן פאר א זכר און א איש זאגן פאר א נקבה נישט. זאגט די גמרא תא שמע, איך דארף ברענגען א קלארע ראיה, שטייט אין די משנה אז ביי די פאל ווען די אישה זאגט פאר א שליח לקבלה התקבל לי גיטי, איז ווערט עס חל תיכף אין די קבלת השליח, יעצט, זאגט די משנה, לפיכך אם אמר לו הבעל, טאמער די בעל זאגט פאר די שליח לקבלה וואס די אישה האט געמאכט, אי אפשי שתקבל לה, איך בין נישט מסכים דו זאלסט זיין א שליח לקבלה, איך וויל נישט די גט זאל חל זיין ווען ס'קומט אן צו דיין האנט, אלא הולך ותן לה, איך וויל דו זאלסט זיין א שליח להולכה, איז ווערט ער א שליח להולכה אם רצה לחזור יחזור, והכא דחד שליח הוא, דא רעדט מען דאך די זעלבע מענטש, די זעלבע מענטש וואס די פרוי האט געמאכט א שליח לקבלה, זאגט די איש איך וויל נישט דו זאלסט זיין א שליח לקבלה נאר איך מאך דיך פאר א שליח להולכה, זעהט מען אז די זעלבע מענטש קען זיין ביידע, שמע מינה כשר לקבלה כשר להולכה. איז דאס א קלארע ראי', נאר מען זעהט נישט דא ווער איז געווען דער שליח, איז דער שליח געווען א אישה, און ממילא האט מען א ראיה אז די אישה קען זיין סיי א שליח להולכה לקבלה, אדער דא רעדט מען וועגן א איש, און ס'איז א ראיה אז די איש קען זיין שליח להולכה שליח לקבלה. זאגט די גמרא, פשוט מינה, על כל פנים זאל מען ברענגען א ראיה איין וועג, וועלכע וועג? אז איש הוי שליח לקבלה. אז די א זכר זאל קענען זיין א שליח לקבלה, פארוואס איז מער מסתבר צו זאגן א זכר זאל זיין א שליח לקבלה ווי איידער א נקבה זיין א שליח להולכה, ווייל מען טרעפט א מושג ביי א זכר אויך אז דער זכר איז מקבל א גט, נארמאל האט מען גע'טענה'ט אז די איש איז אייביג די נותן און די אישה איז אייביג די מקבל, אבער עס איז דא א פאל ווי די איש איז די מקבל, ווי, שכן אב מקבל גט לבתו קטנה, ווייל מען טרעפט אז א טאטע קען מקבל זיין א גט פאר בתו קטנה, ווען די בעל גיט די גט ליד האב, ווערט די קטנה מגורשת זעהט מען אז די אב איז נישט זעהט מען אז די זכר איז לאו דווקא בתורת נתינה ער איז אויך בתורת קבלה ממילא קען ער זיין ביידע איז די דיוק פון די משנה מוז זיך רעדן אז די פרוי האט געמאכט א זכר א שליח לקבלה און די מאן קען זאגן אי אפשי איך וויל דו זאלסט זיין א שליח להולכה אבער מען האט נאך אלץ נישט קיין ראיה אישה להולכה תיבעי לך מאי וואס איז בנוגע א אישה צו די מאן קען מאכן א אישה א שליח להולכה, אמר רב מרי איך האב א ראיה, תא שמע, מען האט געזען פריער אין די מסכת אין די אנפאנג אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה, ס'פארהאן פינף פרויען וואס האבן נישט קיין נאמנות פאר עגונה זאגען מת בעלה ווייל מען האט מורא אז זיי האבן פיינט די פרוי זיי ווילען איר מקלקל זיין, חמותה, בת חמותה, צרתה, כדומה, איז הגם זיי האבן נישט קיין נאמנות צו זאגען מת בעלה זענען זיי נאמנות להביא את גיטה זיי קענען ברענגען די גט פאר די אישה און זענען באגלייבט בפני נכתב ובפני נחתם זאגען אז ס'איז נישט קיין גט מזויף והתם הולכה היא. ווייל ס'שטייט נאמנות להביא את גיטה זענען שליחים להולכה, זעהט מען קלאר אז א פרוי קען זיין א שליח להולכה ביי גט, האט מען א קלארע ראיה, אמר רב אשי מסייפא נמי שמע מינה, אין יענע הלכה שטייט קלאר אין די סייפא די זעלבע זאך, דקתני סייפא, האישה עצמה מביאה את גיטה, ובלבד שהיא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם, א אישה אליין קען ברענגען די גט פון חוץ לארץ קיין ארץ ישראל, און די גמרא האט דארטן איינגעזעצט ואוקימנא בהולכה, לכאורה וואס דארף זי זאגן בפני נכתב ובפני נחתם און תיכף ווען זי האט באקומען די גט איז זי מתגרשת, האט די גמרא געזאגט ס'רעדט זיך א שליח להולכה די מאן זאגט פאר די פרוי איך גיב דיר די גט איך וויל נישט ס'זאל חל זיין ווען די באקומסט עס ס'זאל חל איך וויל די זאלסט עס נעמען קיין ארץ ישראל און ערשט דארטן ווערסטו מתגרשת איז זי א שליח להולכה וועגן דעם דארף זי זאגן בפני נכתב ובפני נחתם זעהט מען ווייטער אז א נקבה קען זיין א שליח להולכה שמע מינה האט בקיצור האט מען מכריח געווען סיי אז א אישה קען זיין א שליח להולכה און סיי א זכר קען זיין א שליח לקבלה.